הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת עירובין דף ל, אַכצן שורות פון אויבן. ס'איז געשטאנען אין די משנה, הנודר מן המזון, איינער מאכט א נדר ער גייט נישט עסן קיין שפייז, מותר במים וכו', וואסער און זאלץ מעג ער עסן, ווייל וואסער און זאלץ שפייזט נישט די מענטש. פרעגט די גמרא מלח ומים הוא דלא איקרי מזון הייסט נאר דווקא זאלץ און וואסער הייסט נישט קיין שפייז, הא כל מילי אנדערע מאכלים הייסט יא איקרי מזון, לימא תיהוי תיובתא דרב ושמואל, לכאורה פון די משנה קומט אויס לכאורה א סתירה צו רב ושמואל, האלטס מיט? דף ל. ל אַכצן שורות פון אויבן. ווייל אונז האבן געהאט אין מסכת ברכות רב ושמואל דאמרי תרוייהו רב ושמואל ביידע זאגן אין מברכין בורא מיני מזונות, אלא על חמשת המינים בלבד. בורא מיני מזונות מאכט מען נאר אויף ווייץ, גערשטלעך, ספעלט, ריי, אויטס. די פינף זאכן, דאס הייסט מזון, אבער דא אין די משנה איז דאך משמע אז אלעס הייסט מזון, נאר נישט זאלץ און וואסער. ענפערט די גמרא, איך פארשטיי נישט, דו פרעגסט מיך יעצט עפעס א נייע קשיא אויף רב ושמואל, ולא אותביניה חדא זימנא? האב איך דען נישט אפגעפרעגט רב ושמואל שוין איינמאל? קוק אריין אין מסכת ברכות וועסטו זען. אז מ'האט אים שוין אפגעפרעגט, סאו פארוואס דארפסטו אפפרעגן נאכאמאל רב ושמואל? זאגט גמרא איך וועל אים נאכאמאל אפפרעגן, יא, ווייל אויב דו וועסט פארענטפערן יענע קשיא, וויל איך עס זאל זיין א קשיא פון די משנה, לימא תיהוי תיובתא נמי מהא, לכאורה קען איך אפפרעגן פון דעם אויכעט. אמר רב הונא ניין, פון אונזער משנה איז נישט קיין סתירה צו רב ושמואל, ווייל איך קען זאגן באומר כל הזן עלי. טייטש, ער אסר'ט זיך, די משנה רעדט זיך, א מענטש זאגט, יעדע זאך וואס מאכט זאט, מאך איך מיך א נדר. וואסער און זאלץ מאכט נישט זאט. אבער דאס איז נאכנישט קיין סתירה, אויב זאגט ער כל מזון עלי, מזון הייסט נאר די חמשת המינים לויט רב ושמואל. אויב זאגט ער יעדע זאך וואס מאכט זאט, דאס איז חוץ מים און מלח. פרעגט די גמרא מים און מלח הוא דלא זייני, וואסער און זאלץ נאר דאס, דאס הייסט וואסער און זאלץ מאכט נישט זאט און אנדערע זאכן מאכן יא זאט, הא כל מילי זייני. והאמר רבה בר בר חנה, רבה בר בר חנה דערציילט א אינטערעסאנטע זאך, די גאנצע גמרא האט מען שוין געהאט אין מסכת ברכות א חזרה, כי הוה אזילנא בתריה דרבי יוחנן למיכל פירי דגינוסר,

טויזנט. כי הוינן בי עשרה ווען אונז זעמיר געווען צען תלמידים האט יעדער גענומען הונדערט פרוכט, הוה מנקטינן לכל חד וחד מאה מאה קומט אויס וויפיל? טויזנט. וכל מאה מינייהו איז צו מיינען ס'איז קליינע פיירעלעך, יעדע הונדערט פרוכט הוה מחזיק להו צנא בת תלתא סאוי, יעדע הונדערט פירות האט געדארפט אריינגיין אין א גרויסע קארב פון דריי סאה. ווייסט וואס א סאה איז? זעקס קב, ווייסט א קב איז. פיר לוג, און דו ווייסט א לוג איז. זעקס אייער, און וויפיל קומט אויס וויפיל אייער גייט אריין אין א אין א דרייער צאל? ניין, טויזנט, טויזנט, אז יעדע הונדערט גייט אריין אין א דריי סאה קומט אויס א חשבון פון דריי טויזנט צוויי הונדערט און פערציג ביצים.

ניין אבער זיי האבן עס געברענגט פאר ר' יוחנן צו עסן, זיי האבן עס נישט, והוה אכיל להו לכולהון ר' יוחנן, זיי האבן געקליבן די פירות פאר ר' יוחנן, ר' יוחנן האט געגעסן די פירות, ואמר נאך האט ער זיך אנגערופן, שבועתא איך קען שווערן דלא טעים לי זיונא, איך קען שווערן אז איך האב נישט געגעסן צו די זעט, איך בין נאך אלץ הונגעריג. וואס לאכסטו? אונז האבן מיר שוין געלערנט אין מסכת ברכות אז דאס גייט ארויף אויף די שעסקעס פון וואס קומט ארויס פון יבניאל לעבן כנרת.

דאס הייסט ער איז נישט געווארן, ער איז נישט געווארן, ער איז נישט געווארן, ס'איז דא אמאל א מענטש עסט אבער הו א מענטש ער דארף א גוטע סאפער יא ער דארף א גוטע א גוטע נאכטמאל אבער מען געבט אים צו עסן מיט קעיק מיט דאס. כ'דארף עפעס א עסן וואס מאכט זאט. פארשטייסט? זאלץ און וואסער איז גארנישט נישט. אנדערע עסן. ס'זעטיגט אבער ס'מאכט נישט זאט, כ'ווייס נישט פונקטליך ווי מ'זאגט עס אין אידיש. ס'מאכט פול אבער ס'מאכט נישט זאט, ער זאגט גוט פאר לייבי. ס'מאכט פול, ס'פולט אן די בויך, אבער ס'מאכט נישט זאט. ברוך אתה אדוני אלהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זייער גוט. מ'הייבט אן א פרישע גמרא. וואס האט מען געהאט א א א א א וואס האט מען געהאט אין די משנה לייבי אז מען קען מאכן א עירוב מיט א זאך וואס מען קען נישט עסן? ווער געדענקט וואס האט מען געהאט אין די משנה בערל? מען קען מאכן א עירוב מיט א זאך וואס מען קען נישט עסן? יא. א נזיר מעג מאכן א עירוב מיט וויין, אפילו ער טאר נישט טרינקען קיין וויין, אברהם וואס האט מען געהאט? א ישראל מעג מאכן א עירוב מיט. תרומה? סומכוס מאכט יא א חילוק פון פון נזיר און און תרומה, יא? אבער תנא קמא האלט אז תנא קמא האלט אז דאן דארף עס נישט קענען עסן. איז די שאלה איז אזוי, אמר רב הונא אמר רב, א מענטש זאגט איך שווער שבועה שלא אוכל כיכר זו. כ'מאך, למשל דאס איז א ברויט, קוק, כ'מאך א שבועה אז כ'גיי נישט עסן די ברויט, מיט דעם אלעם מערבין לו בה. מ'קען מאכן מיט דעם א עירוב, פארוואס? ווייל ער דארף עס נישט קענען עסן. מיר האבן געהאט אין די משנה א ישראל מעג מאכן א עירוב מיט תרומה, אבער אויב זאגט ער כיכר זה איז אסור עלי, איך אסר אויף מיר די ברויט, איז אין מערבין לו בה. וואס די חילוק? ווייל דא האט ער געשוואוירן ער גייט עס נישט עסן, אבער ער מעג הנאה האבן פון דעם, סאו ער מעג הנאה האבן פון דעם אז אנדערע מענטשן גייען עס עסן קען ער הנאה האבן פון דעם. אבער אויב ער זאגט כיכר זה, די ברויט זאל מיר זיין אזוי ווי פאר מיר פאר א קרבן, ס'הייסט נישט נאר עסן. אלע הנאות וואס קומט ארויס פון דעם זאל זיין אסר איך אויף מיר, קען איך שוין נישט גיין מאכן קיין עירוב. פרעגט די גמרא מיתיבי, וועל איך דיך פרעגן א קשיא אויף רב הונא אמר רב, איך האב א ברייתא הנודר מן הכיכר א מענטש מאכט א נדר ער אסר'ט זיך אויף זיך א ברויט, מיט דעם אלעם מערבין לו בה, מאי לאו מאי, ס'איז דען נישט דאמר ער אסר'ט עס כיכר זה אסורה עלי. זעה איך פון דא אפילו איז אסורה עלי איז אויכעט מותר, אמר לא, די ברייתא רעדט זיך דאמר אזוי ווי ער זאגט שבועה שלא אוכל כיכר זה, ער זאגט זו, אבער נישט כיכר זה עלי אויף אלע הנאות, הכי נמי מסתברא איך האב א ראיה אז די ברייתא איז נישט מתיר צו מאכן א עירוב נאר אויף א פאל וואס ער זאגט שבועה שלא אוכל כיכר זה, ווייל דקתני סיפא, אין די סוף פון די ברייתא שטייט אימתי ווען איז יא מותר צו מאכן אן עירוב. העלאו? דו האלסט נישט מיט? קוקסט ווייסט נישט? העלאו? אימתי ווען איז יא מותר צו מאכן א עירוב בזמן שאמר שבועה שלא אטעמנה? אויב אסר איך נאר אויף מיר די חלק אכילה דעמאלטס קען מען מאכן א עירוב, אבער אויב ער זאגט כיכר זה עלי פרעגט די גמרא אז אבל אמר עלי מאי. הכי נמי דאין מערבין לו בה, סאו דו וועסט וועלן מדייק זיין פון די ברייתא אז עלי איז אסור, אי הכי אויב אזוי, די סוף פון די ברייתא שטייט, אבער אדתני, אנשטאט צו לערנען, א מענטש זאגט כיכר זה הקדש, כיכר זה הקדש אין מערבין לו בה, לפי שאין מערבין בהקדשות, קיינער טאר נישט עסן הקדש, ווען דו מאכסט א עירוב מוזטו אראפלייגן א זאך וואס בערל, א זאך וואס איז א עסן, סאו אז דו נעמסט כיכר זה הקדש, כ'הער נישט טאר קיינער נישט הנאה האבן פון דעם. סאו אויב דו זאגסט מיך אז די ברייתא וועט אויך האלטן אז עס איז דא א וועג וויאזוי עס איז אסור ביי א שבועה אדער ביי א נדר, וואס דארף איך גיין וואס דארף איך גיין זוכן עפעס א פרישע מעשה פון הקדש צו אסר'ן? ליפלוג וליתני בדידה. קריגן זיך אין דעם אליין. במה דברים אמורים ווען זאגט די ברייתא אז וואס? אז הנודר מן הכיכר מערבין בה, דאמר ווען ער זאגט זו אז איך טאר דאס נישט עסן, אבל אמר עלי אין מערבין לה, און וויבאלד די ברייתא שלמה מאכט נישט קיין חילוק אין דעם אליינס איז משמע אז ס'איז נישט קיין חילוק לענין עירוב צו דו זאגסט שבועה שלא אוכל כיכר זו אדער דו זאגסט כיכר זו עלי, ביידע אופנים מעג מען, איז א קשיא אויף. קוק אריין. איז א קשיא אויף אויף רב הונא. אמר לך רב הונא ניין אלא מאי סאו וואס ווילסטו זאגן אז כל היכא דאמר עלי מערבין לה איז דאך קשיא רישא איז דאך שווער די אנפאנג פון די ברייתא. קשיא רישא אויף וועמען?

קען מען נאך אלץ מאכן א עירוב, איי אויב אזוי וועסטו דאך פרעגן מכל מקום קשיא לרב הונא, רב הונא זאגט דאך אז דו זאגסט עלי איז אסור, ענפערט די גמרא רב הונא גייט ווי א אנדערע תנא הוא דאמר כרבי אליעזר, דתניא האט מען געלערנט א ברייתא רבי אליעזר אומר שבועה שלא אוכל כיכר זו מערבין לו בה, פארוואס? פארוואס ווען א מענטש זאגט שבועה שלא אוכל כיכר זו קען מען מאכן א עירוב אברהם יצחק? ווייל א צווייטער קען עס עסן, אסר'ט עס נאר אויף זיך, אבער איז דא כיכר זו עלי, דעמאלטס אין מערבין לו בה, זעה איך אז ס'א מחלוקת תנאים, און רב לעז און רב הונא גייט ווי רב לעזער, פרעגט די גמרא מי אמר רב לעזער הכי, האלט דען רב לעזער אזוי והא תניא, זה הכלל, אדם אוסר עצמו באוכל, א מענטש האט זיך געמאכט א נדר, שבועה שלא אוכל כיכר זו, מערבין לו בה, קען מען מאכן, אבער אוכל הנאסר לו לאדם, א מענטש. וואס ער אסר'ט זיך אלע הנאות פון דעם, אין מערבין לו בה, ר' לעזער אומר כיכר זו עלי מערבין לו בה, כיכר זו הקדש אין מערבין לו בה, לפי שאין מערבין לו בהקדשות, זעה איך אז ר' לעזער האלט אויך אז ס'איז נישט קיין חילוק. כ'הער נישט. ענטפערט די גמרא תרי תנאי ואליבא דרבי אליעזר. כ'וועל זאגן, יא אבער לכאורה וואלט איך געקענט ענטפערן אז ער גייט ווי די תנא קמא פון דעם, ניין? למעשה האסטו דא א תנא וואס האלט, וואו א תנא, איז זה הכלל, אדם אוסר עצמו באוכל, מערבין לו בה. אוכל הנאסר לו לאדם, אין מערבין לו בה. ניין שלמה? שוין, מ'האט דא א פרישע גמרא ווער ס'וויל מיטהאלטן. האסט חשק מיטצוהאלטן סאמל? וועסט טייטלען אזוי וועט בערל וויסן ווי מ'האלט. ס'איז געשטאנען אין די משנה מ'קען מאכן א עירוב פאר א נזיר, בערל וואס מיינט א נזיר? וואס איז א נזיר? ער האט זיך גע'אסר'ט אויף זיך וויין. מ'קען מאכן א עירוב פאר א נזיר מיט וויין אדער פאר א ישראל מיט תרומה. זאגט די גמרא, מתניתין דלא כבית שמאי. די משנה קומט נישט אויס ווי בית שמאי, ווייל דתניא בית שמאי אומרים אין מערבין לנזיר ביין, מ'מאכט נישט קיין נזיר פאר א נזיר מיט וויין ולישראל בתרומה. בית הלל אומרים מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה, בית הלל האלטן, אברהם אלי', אז דער וואס מאכט די עירוב דארף עס נישט דארפן קענען עסן, אנדערע דארף עס קענען עסן. אמרו להן בית הלל לבית שמאי, איך האב א ראיה אז איך בין גערעכט, אי אתם, אי אתם מודים שמערבין לגדול ביום הכיפורים, ביסטו נישט מודה אז מען קען מאכן א עירוב פאר א גדול יום כיפור? געוואלד געשריגן, יום כיפור טאר דאך א גדול נישט עסן, זאגט רש"י, ואף על גב דלמחר לא חזי ליה, הואיל וחזי לקטן שאינו בר עונשין, וויבאלד א קטן קען עסן די עירוב, קען לכאורה א גדול אויך גיין. אמרו להן האט בית שמאי געענטפערט, אבל. יא, אבל. וואס טייטש אבל? זאגט רש"י, אמת, ביסט גערעכט. יא, כ'בין מודה אז מ'קען מאכן א עירוב יום כיפור, אבער, אבער, כ'הער נישט. קען נישט. נישט אום, פאר יום כיפור. וואס הייסט פאר יום כיפור? איז דאס זאגען זיי אמרו להן כשם שמערבין לגדול ביום הכיפורים האבן בית הלל געזאגט כך מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה. ובית שמאי וואס האלטן זיי? התם איכא סעודה הראויה מבעוד יום זאגט בערל. דאס טייטש זיי האלטן אז מען דארף קוקן פאר יום כיפור פארן זמן. דעמאלטס איז עס ראוי צו עסן אפילו לגדול, מה שאין כן א נזיר מיט וויין אדער א ישראל בתרומה הכא ליכא סעודה הראויה מבעוד יום. על כל פנים איז א מחלוקת בית שמאי ובית הלל צו דער מענטש אליינס דארף קענען עסן די עירוב, צו אנדערע קענען עס עסן. פרעגט די גמרא כמאן ווי וועם גייט. ווי וועם גייט די תנא וואס אונז האבן יעצט געהאלט אז די בית שמאי קומט נישט אויס ווי די משנה? דלא כחנניה. ווייל דתניא חנניה אומר כל עצמן של בית שמאי לא היו מודים בעירוב. די בית שמאי האלטן בכלל נישט אז ס'העלפט אראפצולייגען עסן עד שיוציא מטתו וכל כלי תשמישיו לשם. די בית שמאי האלט ס'נישט גענוג אז מ'לייגט אראפ מזון שתי סעודות. מ'דארף אהינטראגן א בעט מיט א טיש. מיט בענקלעך, מיט די גאנצע סעודה, מיט די פיש, מיט די זופ, מיט די בונדלעך, מיט די בעבלעך, מיט די לאקשן, אלס. שוין. סאו קומט אויס אז דאס וואס דו זאגסט מיר אז די בית שמאי זאגן, סאו קומט אויס די פריערדיגע ברייתא וואס זאגט אז די בית שמאי זענען מודה מערבין לגדול ביום הכיפורים, קומט נישט אויס ווי חנניה, ווייל לויט חנניה מאכט מען בכלל נישט קיין עירוב מיט קיין עסן. מ'דארף אהינמופן די גאנצע הויז. פרעגט די גמרא כמאן אזלא הא דתניא, ס'איז דא אזא ברייתא. עירב בשחורים, א מענטש האט געמאכט א עירוב, ס'דא צוויי וועגן וויאזוי מ'קען מאכן א עירוב תחומין. אדער מען שיקט אהין עסן, אדער דער מענטש אליינס גייט ערב שבת ביים זמן און שטייט דארט און ער איז קונה שביתה דארט, דעמאלס דארף מען נישט ארויפלייגן קיין עסן, פארקערט דאס איז נאך א שטערקערע זאך, דו זיצט דארט די גאנצע בין השמשות און נאכדעם וואקסטו וואקסטו צוריק און דו קענסט נאכדעם צוריקגיין צו די מקום שביתה און וואקן ווייטער פון דארט. צוויי טויזנט איז אויב ביסטו אהינגעגאנגען מיט שחורים, ביסטו אהינגעגאנגען מיט דיין שווארצע בעקיטשע, איז לא יצא טארסטו נישט שבת אהינקומען בלבנים מיט דיין ווייסע בעקיטשע. אויב האסטו געמאכט די עירוב בלבנים מיט די ווייסע קלייד, לא יצא בשחורים קענסטו נישט גיין מיט די שווארצע. כמאן. דער וואס מען פרעגט לייבי זייער פיין כמאן, אמר רב נחמן בר יצחק דאס איז חנניה היא ואליבא דבית שמאי, דאס איז לויט חנניה וואס ער האלט אז דער מערב ווען ער מאכט א עירוב מיט מוז זיך באנוצן שבת דארט מיט די בגדים וואס ער האט געמאכט די עירוב, נו פרעגט די גמרא ולחנניה בשחורים הוא דלא יצא הא בלבנים יצא, ס'איז גענוג פלעין די ווייסע בעקיטשע, והא אמר עד שיוציא מטתו וכלי תשמישיו לשם. דארף זיך אפמאלען זיין גאנצע זיין גאנצע הויז, ענטפערט די גמרא הכי קאמר עירב בלבנים והוצרך לשחורים איז אף בלבנים לא יצא, כמאן אמר רב נחמן בר יצחק חנני' ואליבא דבית שמאי. בערל מ'הייבט אן א פרישע גמרא קענסט מיטהאלטן. ס'איז געשטאנען אין די משנה א נאך א שיטה. סומכוס אומר, סומכוס זאגט, אקעי איך בין טאקע מודה אז א נזיר קען נישט מאכן קיין עירוב מיט וויין, אבער פארקערט, סומכוס אומר לישראל בחולין. העלאו? וואס האט תנא קמא געזאגט? מ'קען מאכן פאר א נזיר מיט וויין און פאר א ישראל מיט תרומה? סומכוס האלט ניין. איך הער נישט. ניין. ער קריגט נאר אויף תרומה. ער איז מודה אז א נזיר קען מאכן א עירוב מיט וויין, אבער מיט תרומה האלט ער נישט. נאר חולין. פרעגט די גמרא ואילו לנזיר ביין לא פליג מאי טעמא, אויב דו האלטסט אז מ'קען מאכן מיט א עירוב וויין, מ'קען מאכן מיט וויין א עירוב פאר א נזיר בערל, בערל, אה דו מיינסט איך רוף אים, בערל, איך זינג דעם ניגון פאר דיר אויך דער בערל בערל, בערל האלטסט מיט? פארוואס האלט די חכמים אז מען קען מאכן א עירוב פאר א נזיר מיט וויין? ווייל נישט ער דארף עס קענען עסן, און אנדערע מענטשן דארפן קענען עסן. אה, דעמאלטס אויב סומכוס האלט אויב מען קען מאכן מיט וויין פאר א נזיר, פארוואס ביי תרומה האלט ער אז מען קען נישט? ענטפערט די גמרא, ווייסט פארוואס ער האלט אז א נזיר קען מאכן מיט וויין? אפשר דמיתשיל אנזירותיה, ער קען גיין יעצט שבת צו א רב, און ער קען זאגן אז ער וויל צוריק ציען פון זיין נדר, ער וויל זיך מתיר נדר זיין, איז דא א וועג וויאזוי ער זאל קענען טרינקען די וויין, אבער תרומה איז תרומה. סאו קומט אויס א נייע חידוש. משא כ די חכמים האלטן ס'דארף נישט זיין ראוי פאר די מענטש צו עסן, ס'דארף פשוט זיין ראוי א עסן פאר א מענטש צו עסן. סומכוס האלט ס'דארף קענען זיין ראוי פאר דיך. אפילו יעצט במציאות האסט זיך נישט מתיר נדר געווען, ס'דא א וועג וויאזוי דו קענסט גיין צו א רב, און זיך מתיר נדר זיין. נו פרעגט די גמרא אי הכי, אויב אזוי, תרומה נמי אפשר דמיתשיל עילויה, ער קען אויך גיין צו א רב און צוריק ציען און זאגן אז איך האב נישט געמיינט איך האב נישט געוואלט איך האב נישט געוויסט און איך האב נישט געוואלט, פארוואס דעמאלט זאגט סומכוס אז א ישראל קען נישט מאכן קיין עירוב מיט תרומה, זאגט די גמרא חכם אז ער גייט צוריק ציען פון די תרומה ווערט דאך עס טבל. קען ער דאך נישט סייווי נישט עסן, איז אי מיתשיל עלה הדרא לטיבלא, ווערט עס טבל, זאגט רשי וטבל לא חזי, דאך איז ווייטער נישט. מ'קען שואל זיין אויף תרומה. וואס? מ'קען שואל זיין. מ'קען שואל זיין. קענסט זאגן, איך וויל צוריקציען, איך האב נישט געוואלט דאס טון. קוק אריין אין רשי, ויפתח בחרטה, לא נתכוונתי לכך, אזוי ווי ס'שטייט הקדש טעות אינו הקדש. מענטש האט מקדיש געווען זיין הויז, זאגט ער, ניין, כ'האב נישט געוואלט, כ'האב נישט געמיינט, כ'וויל א צווייטע זאך. נו, פרעגט די גמרא, פארוואס איז עס נישט ראוי לאכילה? וליפרוש עלה ממקום אחר. זאגט רש י, גלייך לבתר דמיתשיל עלה, והדרא לטיבלא, ווען האט ער עס געטון? בין השמשות, בשעת קניית עירוב, דעמאלטס קען ער נאך זאגן מצי למימר פירות שיש לי בביתי, די פרוכט וואס כ'האב די אויבערשטע קעבינעט, אין די אויבערשטע שראנק, יהו תרומה על זו ווי שטארק איך די איסט לייט אקאנט דתיחזי ליה זאגט די גמרא לא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף, ווען מען שיידט אפ תרומה שיידט מען אפ ווען ס'איז מוקף, איינס נעבן צוויי, נו. יא, מען טאר דאך נישט אפשיידן תרומה שלא מן המוקף, במילא. קענסט דאך נישט יעצט גיין לויפן אהין צו די תרומה אקעי נו פרעגט די גמרא וליפרוש עלה מיניה וביה נאכדעם דו לויפסט צו די רב בין השמשות אה כ'האב געלייגט דא א עירוב און וואס? לאמיר עס מאכן אויף א אופן וואס לאמיר זאגן דו דו דו דו ווילסט גיין אין שטעטל און דו האסט אראפגעלייגט דיין עירוב לאמיר זאגן ביי דיין דיין אין שטוב און דו כאפסט זיך אז ס'איז תרומה, און דו זאגסט פארן דיין דו ווילסט נישט ס'זאל זיין תרומה, און איך וויל שוין אפשיידן פון מיניה וביה. זאגט ער קוק אהער, דלית בה שיעורא, ער האט דאך אראפגעלייגט מזון שתי סעודות, ס'דארף זיין מזון שתי סעודות וויפיל עפלעך? לאמיר זאגן צען עפלעך וואס איז געווען, א קב עפלעך, וויפיל פיטשעס? האסט נאכנישט געלערנט די נעכטיגע דף? וויפיל פיטשעס? וויפיל אפרסקים? פינף! קען ער זיך נישט יעצט גיין אפשיידן פון דעם? איך פרעג מיך איך פארשטיי נישט, מאי פסק? וואס הייסט? די תנא הייסט די תנא וואס זאגט אין די משנה ס ולישראל בחולין ווייל ס'רעדט זיך הייסט יעדע מאל רעדט זיך עפעס פונקט האט ער אראפגעלייגט מזון שתי סעודות? זאג מיר ס'ווענדט זיך! דאס די קשיא? וואס איז די קשיא? מאי איז פסק, דער תנא האט האט פוסק געווען אז ס'מוז זיין אז יעדער מענטש וואס מאכט א עירוב לייגט אראפ פונקט מזון שתי סעודות? שערי ביסט דא? וואס איז די קשיא מאי איז פסק? די תנא זאגט, סומכוס זאגט, א איד, א ישראל, קען נאר מאכן א עירוב מיט חולין. פארוואס? פארוואס א נזיר מעג מאכן מיט וויין, ווייל ער קען מתיר נדר זיין, און א ישראל קען נישט מתיר נדר זיין? יא, אבער ס'ווערט טבל. נו, שייד אפ צוריק. ניין, ער האט שוין דלית בה שיעורא. ווער האט דיר געזאגט? סאו זאג מיר, סאו אהא, מורא'דיגע זאך משה, אזוי זאגט אזוי זאגט מען הלכה? מורי ורבותי, א איד קען נישט מאכן א עירוב מיט תרומה? ניין, מ'זאגט נישט אזוי. וויאזוי ער שמועסט אויס אלא, כ'פארשטיי, ביסט גערעכט, דאס איז טאקע נישט נארמאל צו רעדן אזוי, נאר סומכוס מיינט צו זאגן סומכוס סבר לה כרבנן, דאמר כל דבר שהוא משום שבות גזרו עליו בין השמשות, סומכוס גייט ווי די חכמים, זאגט רשי דפליגי עליה דרבי לקמן בפירקין, זאגט רשי כבשבת עצמה. אלא האבן א פלא רשי, גזרו עליו בין השמשות כבשבת עצמה והגבהת תרומה שבות היא, די חכמים זאגן מען טאר נישט אפשיידן תרומה שבת, וכיון דמעיקרא לא תיקן איבעית למימר בויעא וכו' דלא שייטין מיט שלא בכל מקום, איך קען נישט יעצט, איך קען נישט יעצט, בין השמשות, אז איך קען נישט בין השמשות, ממילא איז נישט דא קיין וועג וויאזוי ער זאל קענען עסן, ווען דער נזיר איז זיך שואל אויפן וויין, קען ער עס גלייך טרינקען. זייער פיין. דו ווילסט גיין ווייטער, דו האסט שוין נישט קיין כח. נאך איין שטיקעלע, זאגט די גמרא כמאן אזלא הא דתנן, ס'דא א משנה אין כלים, יש שאמרו, ס'דא זאכן וואס ס'קומט הכל לפי מה שהוא אדם, יעדע זאך, נישטא קיין שיעור, נישטא קיין שיעור, ס'ווענדט זיך אין די מענטש, למשל מלא קומצו, די כהן דארף מאכן א קמיצה, וויפיל איז די שיעור פון קמיצה? זיין קומץ, וויפיל ס'פיט אריין אין זיינע הענט, מלא חפניו קטורת, וויפיל איז די שיעור? נישטא קיין שיעור. ס'גייט לויט די מענטש. אדער והשותה מלא לוגמיו ביום הכיפורים איז חייב, וויפיל איז מלא לגמא? קענסט מיר זאגן וויפיל איז א פילע באקן? דיין באקן. און דאס וואס זאגט מען מזון שתי סעודות לעירוב? ס'ווענדט זיך וויפיל דו עסט. ביסט א דארער מענטש? ביסט א ביסט א פעשער מענטש? פרעגט די גמרא כמאן ווי וועם גייט די שיטה? אמר רב זירא דאס איז סומכוס. ווייל דאמר ווייל ער האלט זיך במציאות מאי דחזי ליה בעינן. סומכוס האלט אז א נזיר מעג מאכן א עירוב מיט וויין ווייל ער קען זיך שואל זיין, אבער א ישראל קען נישט מאכן קיין עירוב מיט תרומה ווייל ער קען עס נישט עסן. ממילא זעה איך פון דא אז איך רעכן עס מיט די מענטש, ווייל לויט די חכמים משה אריה, לויט די חכמים בערל, רעדט זיך עס נישט וכן וכן למזון שתי סעודות לעירוב משה אריה ווייל איך בין א פעשע מענטש גייט דארף איך דארף איך אראפ לייגן דא צוויי פעשע סעודות איך דארף דאך עס איז שווער איך דארף טרעפן א דארען מענטש ערגעץ אין די וועלט וואס ער איז באגענוגט זיך מיט צוויי סעודות סאו לכאורה דאס קומט אויס ווי סומכוס זאגט די גמרא לימא לכאורה פליגא כ'וועל לכאורה זאגן אז די משנה אין מסכת כלים וואס זאגט אז מ'דארף אראפ לייגן צוויי סעודות לויט די מענטש סומכוס' שיטה איז לכאורה קריגט זיך אויף רבי שמעון בן אלעזר. ווייל תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר מערבין לחולה ולזקן כדי מזונו. ווען דו מאכסט א עירוב פאר א חולה אדער א זקן, לייגט מען נישט אראפ צוויי פילע סעודות וואס א געזונטע מענטש עסט. דו וועסט אראפ לייגן צוויי סעודות וואס די מענטש עסט ווייניגער. ולרעבתן, איינער וואס איז א הונגעריגע מענטש, א עסער, א פרעסער, ווייסט נישט וואס עס הייסט, איז בסעודה בינונית, של כל אדם. לייגט מען נישט אראפ לויט זיינע צוויי סעודות. נאר וואס דען? מען גייט אלץ לקולא. נו לכאורה, לייבי, שטימט דאס נישט מיט מיט סומכוס' שיטה. מיט די פריד וויל איך ווייל די פרידיגע משנה. איך הער נישט. ווייל ער גייט אלץ לקולא. ענטפערט די גמרא תרגומא איך קען איינזעצן אחולה וזקן. תרגומא אחולה וזקן.

סאו די משנה וואס זאגט אין מסכת כלים ובמזון שתי סעודות לעירוב רעדט מען פון פון פון פון בטלה דעתו אצל כל אדם מען הייבט אן א פרישע משנה ס'איז געשטאנען אין די משנה אז מען קען מאכן א עירוב דער כהן קען אראפלייגן זיין עירוב אין א בית הפרס ווייסט א בית הפרס איז א שדה שנחרשה האסט א פעלד וואס איז געווען דארט א קבר, מען האט אויפגעאקערט די פעלד, זאג איך די גאנצע בית הפרס טאר א כהן נישט גיין ווייל איך האב מורא א ביינדל האט זיך מיטגעשלעפט פונעם אקער אייזן, איז לכאו' וויאזוי קען מען לייגן א עירוב אהין? כ'הער נישט. כ'הער נישט. דער כהן קען דאך נישט אהין קומען, וויאזוי קען ער אנקומען צו עסן צו דעם? ס'מוז דאך זיין א עסן וואס ער קען עסן, און ס'מוז זיין א פלאץ וואו ער קען אנקומען. זאגט די גמרא ס'איז יא דא א וועג וויאזוי ער קען אנקומען אהין, ווייל דאמר רב יודא אמר שמואל מנפח אדם בית הפרס והולך. רש י, שדה שנחרש בה קבר, דכולה ספיקא משום עצמות היא. די גאנצע קבר, די גאנצע פעלד איז א ספק, אז ס'איז אנגעקומען ועצמות בלא בשר, אינו מטמא באוהל. אבער כשמנפח לפני רגליו, אם יש שם עצם גדול, נראה מאליו, ועצם קטן נראה בנפיחה ואינו מסיתו ברגליו, ער שטייט פאראויס און ער בלאזט אוועק די זאמד, ער קוקט צו ער קען וואקן, כאטש אין אנדערע ווערטער, ס'איז דא א וועג וויאזוי ער קען אנקומען אהין. רב יודא בר אמי משמיה דרב יודא אמר. בית הפרס שנידש טהור אויב מענטשן האבן דארט שוין געוואקט, זאגט רש י שכבר ניתצו העצמות שבו ונפחתו מכשעורה, א ביינדל איז דאך ערשט מטמא בכשעורה, ממילא איז דא א וועג וויאזוי זאל אנקומען אהין. לאמיר לערנען נאך א קליינע גמרא, און צום אנהייבן די גמרא מ'עט מארגן ממשיך זיין. רבי יודא אומר, מען קען אפילו לייגן א עירוב פאר א כהן אין א בית הקברות. פרעגט די גמרא, לכאורה וויאזוי קען דער כהן אנקומען אין א בית הקברות? תנא, האמיר געלערנט מפני שיכול לחוץ ולילך בשידה תיבה ומגדל. ס'דא א וועג, ער קען זיך אנטון מיט א פרידזשידער באקס, און ער וואקט אריין אין בית הקברות, וואקט ער מיט א מחיצה. ער וואקט אריין אין א וואגן. קומט אויס קסבר אוהל זרוק רבי יודא האלט א אוהל וואס וואקט, שמיה אוהל הייסט א אוהל. זאגט רש י, אוהל זרוק, סאיז אבער נאכנישט קיין רש י, ובפלוגתא דהני תנאי, איז א מחלוקת די חכמים מיט רבי יודא, דתניא הנכנס לארץ העמים, איינער גייט ארויס פון ארץ ישראל ארץ העמים איז דאך מטמא, ארץ העמים מטמא באוהל,

ביידע האלטן ווי סומכוס דאמר מידי דחזי ליה למיכל בההיא שעתא בעינן, ווייל אויב גייען זיי ווי די ערשטע שיטה אין די משנה, דארף דער כהן בכלל נישט דארפן קענען אנקומען אינעם בית הקברות, ער קען דאך שיקן א צווייטן. סאו זיי גייען ווי שיטת סומכוס אז ער דארף קענען אריינגיין אין בית החיים, איז מחלוקת צו אוהל זרוק שמיה אוהל צו לאו. פרעגט די גמרא, זאגט די גמרא והא דתניא רבי יהודה אומר, דף לא, מערבין לכהן טהור בתרומה טהורה בקבר, רבי יהודה זאגט מען מעג לייגן א עירוב פאר א טהור'ע כהן, טהור'ע תרומה אויף א קבר, היכי אזיל, פרעגט די גמרא וויאזוי גייט ער אנקומען אהין ער ווערט דאך טמא, בשידה תיבה ומגדל, פרעגט די גמרא וכיון דאחתא, איינמאל די לייגסט אראפ תרומה אויף א קבר, איטמיא לה ווערט דאך די תרומה טמא, איז דאך עס ווייטער אסור צו עסן, וויאזוי די עירוב א עירוב בשלא הוכשרה. ס'רעדט זיך פון א תרומה ווייץ, וואס איז נאכנישט ארויפגעגאנגען אויף דעם איינער פון די פון די שבע משקאות, ווערט אין אויל לאמיר זאגן א ברויט, כ'הער נישט? ווייץ יא. מיינסט דו מ'קען עס נישט עסן? או שנילושה במ נישט ווייץ, טרויבן. טרויבן פון תרומה, ס'איז נישט מוכשר געווארן לקבל טומאה. אדער לאמיר זאגן א חלה פון תרומה, ער האט עס געמאכט מיט מי פירות. פרעגט די גמרא, יא אבער והיכי מייתי לה, ווי דער כהן ווען ער קומט אן, לאמיר זאגן ער וואקט מיט א פרידזשעדער באקס, יא ער וואקט מיט אזא, ער וואקט אריין און ווייסעך איך, אבער וויאזוי קען ער עס נעמען? אויב ער לייגט, נו וואס איז די קשיא? וואס? ניין, ווייל קוק אריין אין רש"י, והיכי מייתי לאכלה, ווייל דהא רבי יהודה ראוי לאכלה בו, יא? עס דארף דאך זיין ראוי צו עסן, מדנקט טהור בטהורה, ולא אכשר טמא בטהורה משום וכו', וויאזוי וויאזוי נעמט ער עס? איינמאל ער לייגט ארויף א א. ער קען נישט אהינלייגן די הענט. פארשטייט נישט? אה, ענטפערט די גמרא בפשוטי כלי עץ, ער נעמט א פשוטי כלי עץ, ער נעמט א צווייג, דלא מקבלי טומאה, אבער פרעגט די גמרא והא קא מאהיל, די צווייג ווערט דאך יעצט א אוהל, ווען די לייגסט עס ארויף, ענטפערט די גמרא. כ'הער נישט. דמייתי לה אחוריה אזוי ענטפערט די גמרא, יא? זאגט רש"י דכלי שאין בחודו טפח לא הוי אוהל. נו דעמאלטס אויב אזוי האסט דיר שוין אזוי גוט אויסגערעכנט משה אריה, איז אי הכי מאי טעמא דרבנן פארוואס האלטן טאקע די רבנן אז מען קען נישט מאכן א עירוב אויף א קבר? רבי יהודה האט געזאגט מען קען מאכן א עירוב אויף א קבר. ווייל דקסברי זיי האלטן אסור לקנות בית באיסורי הנאה. דו טארסט נישט קונה שביתה זיין באיסורי הנאה. דו האסט דאך יעצט הנאה פון די קבר. דער כהן האט הנאה פון די קבר, יא? רש"י ברענגט עס אז כל תשמישי המת אסורים בהנאה. נו אויב אזוי, לייבי, איז מכלל דרבי יהודה סבר מותר? רבי יהודה האלט אז מען מעג הנאה האבן פון א קבר? ער האלט נישט מען מעג הנאה פון א קבר, קסבר ער האלט מצוה לאו ליהנות ניתנו. א מצוה איז נישט קיין הנאה. איך מאך דאך א א מצוה נאר כדי צו, איך מאך דאך א עירוב, זאגט רש"י ואין מערבין אלא לדבר מצוה ללכת לבית האבל או לבית האבל או לבית המשתה, כדלקמן, במילא איך האב נישט הנאה פון די קבר, איך טו א מצוה. נו פרעגט די גמרא אלא הא דאמר רבא, רבא זאגט אז מען מעג בלאזן שופר,

אפשר די חכמים וועלן טאקע האלטן פונקט ווי מ'קען נישט מאכן א עירוב אויף א קבר קען מען נישט בלאזן מיט א שופר פון עולה אמר לך רבא ניין אי סבירא להו דאין מערבין אלא לדבר מצוה אויב האלט ער אז מ'קען נישט מאכן נאר פאר דבר מצוה איז דכולי עלמא וואלט ער אויכעט געהאלטן אז מ'מעג מאכן א עירוב מיט א קבר משה אריה פארוואס? ווייל דכולי עלמא מצוה לאו ליהנות ניתנו, והכא בהא קמיפלגי, זיי קריגן זיך טאקע ארום צו מען קען מאכן א עירוב תחומין פאר דבר הרשות. מר סבר רבי יהודה האלט אין מערבין עירובי תחומין אלא לדבר מצוה. קומט אויס, שלמה העלף מיר, אז רבי יהודה האלט מען קען מאכן א עירוב נאר פאר דבר מצוה, קומט אויס איז די גאנצע עירוב האב איך נישט קיין הנאה, ממילא מעג איך מיך באנוצן מיט א קבר. מר סבר די חכמים האלטן מערבין אפילו לדבר הרשות, מען קען מאכן א עירוב אפילו פאר רשות. קומט אויס איך האב הנאה מיט א קבר, טאר איך נישט אבער נישט אז זיי קריגן זיך ארום צו מצוה ליהנות ניתנו. נו פרעגט די גמרא אלא הא דאמר ר' יוסף אין מערבין אלא לדבר מצוה, קומט אויס ר' יוסף וועט זיין לימא כתנאי אמרה לשמעתיה, סאו ר' יוסף שטימט נישט מיט די חכמים? אמר לך ר' יוסף דכולי עלמא אין מערבין אלא לדבר מצוה, ודכולי עלמא מצוה לאו ליהנות ניתנו ובהא קמ, דאס הייסט ר' יוסף וועט האלטן ניין יעדער האלט אין מערבין אלא לדבר מצוה.